בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ס"ד, מיר הייבן אן דף ס"ג עמוד ב' אונטן, ההוא מבואה, איז אזוי, בעצם, די גמרא דא איז א המשך צו דאס וואס מען האט געזען אין די משנה, אז ווען מען וואוינט צוזאמען מיט א גוי אין א חצר צו אין א מבואה, איז די גוי פארמיידט אז מען זאל נישט קענען מאכן די עירוב, מען קען דאך נישט מאכן די עירוב מיט אים, און ממילא איז נישט דא קיין צווייטע פאטענט, נאר וואס דען, מען דארף דינגען פון אים זיין חלק אינעם חצר צו זיין חלק אין מבואה, און נאר אזוי העט מען מעגן טראגן, און מען האט געזען אויך די טעם איז, אז כדי אידן זאלן נישט וואוינען צוזאמען מיט גוים, נאר דאס האבן מיר געזען, אין די משנה האבן מיר געזען די שיטה פון רבי אליעזר בן יעקב, אז דאס איז נאר ווען ס'וואוינט מער פון איין איד, ס'וואוינט דארט איין איד אליין, איינגעדרייט צווישן גוים, אפילו ס'איז מער ווי איין גוי אבער טאמער ס'איז נאר איין איד אליין, דארט איז נישטא די תקנה, פארוואס ווייל דארט האט מען נישט חושש געווען ווייל ס'איז נישט געווען קיין דבר מצוי אז ס'זאל וואוינען איין איד אליין מיט גוים, און ממילא דארט האט נישט אויסגעפעלט די תקנה, זאגט די גמרא אזוי.

זאגט די גמרא, לא אוגר להו, דער גוי האט בשום באין פנים ואופן נישט געוואלט, ער האט נישט געוואלט פארדינגען זיין חלק, אתו אמרו ליה לאביי, און מען איז געגאנגען פארציילן פאר אביי ס'איז דא דא א פראבלעם, אמר להו, האט אביי זיי געזאגט א פאטענט, זאגט אביי, זילו, בטילו רשותייכו, לגבי חד, אלע אידן וואס וואוינען דא ארום און ארום, זאלט עטס אלע מבטל זיין ענקער חלק צו איין איד, הוה ליה יחיד במקום נוכרי, ויחיד במקום נוכרי לא אסר, זאגט אביי אזוי, אונז ווייס מען דאך א כלל, אז ס'וואוינען אסאך אידן ארום א חצר, איז טאמער מען מאכט א עירוב איז גוט, טאמער נישט, איז אלעמאל דא א פאטענט, לאמיר זאגן איין איד וויל נישט מאכן קיין עירוב, קען ער מבטל זיין זיין חלק צו די אנדערע אידן וואס וואוינען דארט, און די זעלבע זאך טאמער אלע אידן צוזאמען האבן נישט געמאכט קיין עירוב, וואס קען מען טון, איז קענען אלע אידן צוזאמען מחליט זיין אז יעדער איינער איז מבטל זיין חלק וואס ער האט דא אין חצר צו איין איד, נאר צו דער ראובן לאמיר זאגן, און נאכדעם וואס עט געשען, ראובן עט מעגן טראגן פון זיין שטוב צום חצר, דאס איז איין זאך וואס מען טוט אויף מיט דעם, און די צווייטע זאך וואס מען טוט אויף מיט דעם איז אז בעצם ווייסט מען אז די דין איז אז טאמער מען האט נישט געמאכט קיין עירוב ארום א חצר, טאמער אפאר אידן וואוינען ארום א חצר און מען האט נישט געמאכט קיין עירוב, איז נישט נאר אז די אידן טארן נישט טראגן פון זייער שטוב אין חצר אריין, נאר אין חצר אליין טאר מען אויך נישט טראגן, איז טאמער מען מאכט אבער די פאטענט אז יעדער איינער איז מבטל זיין חלק צו איין איד, איז דער איד אליין עט מעגן טראגן פון זיין שטוב צום חצר, פונעם חצר צום שטוב, אלע אנדערע אידן העלן דאס נישט טארן טון, אבער אין די חצר אליין העט יעדע איד יעצט מעגן טראגן, און די זעלבע זאך יעדע איד העט מעגן טראגן פונעם חצר צו ראובן'ס רשות, ווייל ראובן, יעדער האט זיך מבטל געווען פאר ראובן, איז דא אויך, זאגט אביי, זאלן אלע אידן מבטל זיין זייער רשות צו איין איד, דער איין איד, ער איז די איינציגסטע וואס וואוינט דא, נאך יעדער איז מבטל צו אים, איז כאילו ער איז די איינציגסטע וואס וואוינט דא, און ברגע וואס ער איז כאילו די איינציגסטע וואס וואוינט דא, האט מען דאך געזען די רבי אליעזר בן יעקב פון די משנה, אז ווען ס'וואוינט א גוי מיט א איד צוזאמען ארום א חצר ארום א מבוי דארט איז נישט דא די תקנה דארט מאכט נישט די גוי א פראבלעם איז דא אויך די גוי האט נישט מאכט קיין פראבלעם וואס טייטש מען דארף שוין נישט האבן דא דעם גוי און במילא העט יעדער איינער קענען טראגן דא אינעם חצר און ווי רש"י רעדט אויס נישט פשט יעדער העט יעצט קענען טראגן פון זיין שטוב אריין אין חצר אדער פון זיין חצר אריין אין מבוי פארוואס ווייל די פאטענט טוט נישט אויף אויף דעם אבער לפחות איז דאס אז ביז יעצט האט מען אינגאנצן נישט געטארט טראגן אין מבוי יעצט קען מען לפחות אין די מבוי אליין טראגן און די זעלבע זאך די איד אליין וואס צו אים האט יעדער מבטל געווען ער העט יא מעגן טראגן פון דעם חצר צו די מבוי, און יעדער העט מעגן טראגן אויכעט פון זיין חצר צו די מבוי, און במילא העט מען אויפטון מיט דעם פאטענט. אמרי ליה, האט מען געזאגט צו אביי, מידי הוא טעמא, אלא דלא שכיחא דדיירי, הכא הא קא דיירי. וואס טייטש פרעגט מען פאר אביי, וואס איז די גאנצע ענין וואס ר' אליעזר בן יעקב האט געזאגט אז ווען ס'וואוינט איין איד צווישן גוים איז נישט דא די תקנה, ווייל ס'איז א זאך וואס איז נישט שכיח. דא איז דאך א זאך וואס איז יא שכיח, דא וואוינען דאך אפאר אידן, במילא וואסער מין פאטענט איז דאס אז יעדער איז מבטל זיין חלק פאר איין איד, ווי נישט ווי ס'וואוינען דא אפאר אידן? אמר להו, האט אביי געענטפערט, כל בטולי רשותייהו גבי חד מילתא דלא שכיחא היא, ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן, זאגט אביי, דאס אויכעט אז אלע זאלן מבטל זיין זייער רשות צו איין מענטש, איז אויכעט א זאך וואס איז נישט קיין דבר המצוי, מען מאכט עס נישט נארמאל, נארמאל מאכט מען א עירוב, דא יעדער דארף מבטל זיין צו איין איד זיין רשות, און ממילא אז ס'איז נישט קיין דבר המצוי, איז דאס אויך איינע פון די זאכן וואס די חכמים האבן נישט געמאכט דארט א תקנה אזוי ווי רבי אליעזר בן יעקב האט געזאגט אז ווען ס'וואוינט איין איד צווישן גוים ס'איז נישט קיין דבר המצוי האט מען דארט נישט געמאכט די תקנה די זעלבע זאך אונזער צושטאנד אז ס'וואוינען דא אפאר אידן זענען מבטל זייער רשות צו איין איד איז אויך נישט קיין דבר המצוי מילא דא אויך נישט דא די תקנה אז די גוי מאכט א פראבלעם און פארדעם מאכט טאקע נישט די גוי דא ביי אזא אופן א פראבלעם זאגט די גמרא אזל רב הונא בריה דרב יהושע אמרה לשמעתא קמיה דרבא רב הונא בריה דרב יהושע האט פארציילט פאר רבא וואס אביי האט דא געפסקנט די פאטענט פון אביי אמר ליה האט רבא געזאגט אם כן ביטלת תורת עירוב מאותו מבוי, זאגט רבא די עצה פון אביי איז נישט קיין גוטע עצה, פארוואס? ווייל מענשטן העלן צוזעהן וואס גייט דא פאר, אז ווי נישט ווי יעדער טראגט דא אין די מבוי און ס'איז נישט דא דא קיין עירוב נישט דא דא קיין שיתופי מבואות, און במילא העלן מענטשן זאגן מען דארף אינגאנצן נישט מאכן שיתופי מען העט אינגאנצן פארגעסן פון אט די זאך וואס הייסט שיתופי מבואות, ווייל מען זאגט מען קען טראגן אן דעם, מענטשן העלן נישט וויסן אז ס'איז געווען דא א ביטול רשות, אז מ'האט געמאכט דא א פאטענט, און במילא זאגט רבא, דאס איז נישט קיין עצה, און וויאזוי געט מען זיך דא אן עצה דא? ענטפערט רב הונא בריה דרב יהושע, ניין, דמערבי, וואס טייטש מ'מאכט יא אן עירוב, נאר וואס דען, די עירוב איז גארנישט מיט נישט, די עירוב טוט גארנישט אויף, ווייל ס'וואוינט דא א גוי, נאר וואס דען מ'מאכט די עירוב אלץ שפיל אזוי, מענטשן זאלן זעהן אז דא דא אן עירוב, אבער אליבא דאמת העלפט די עירוב טאקע נישט און פארדעם מאכט מען די פאטענט אז יעדער איז מבטל די רשות. זאגט אבער רבא, יאמרו עירוב מועיל במקום נכרי, דאס איז אויך נישט קיין פאטענט, ווייל טאמער דארפסט דו מאכן אן עירוב אפילו אלס שפיל, עלן מענטשן זאגן מען קען מאכן אן עירוב ווען ס'וואוינט א גוי, און מען קען דאך נישט מאכן אן עירוב ווען ס'וואוינט א גוי, און ממילא ווייטער, וואס האסטו אויפגעטון? זאגט רב הונא בריה דרב יהושע, דמכרזינן, אז ס'איז יא דא אן עצה, ווייל מ'וועט אויסרופן, מען רופט אויס יעדע וואך קלאר און הויעך, מען זאגט רבותי, אונז מאכן מיר דא א עירוב, די עירוב איז נאר א שפיל, בעצם איז יעדער מבטל רשות, און אזוי ווען מען רופט אויס פארשטייט יעדער איינער וואס גייט דא פאר, זאגט אבער רבא, דאס איז אויך נישט קיין פאטענט, אכרזתא לדרדקי, וואס טייטש, טוט דען אויף דאס וואס מען רופט אויס פאר קינדער? וואס טייטש די קומענדיגע דורות? וואס וועלן די קומענדיגע דורות זאגן? נישט יעדער איינער הערט די הכרזה בכלל, און במילא וועלן קומענדיגע דורות זאגן אז מען קען מאכן אן עירוב ווען עס וואוינט א גוי ארום א חצר אדער ארום א מבוי, און אוודאי זאגט רבא דאס איז נישט קיין גלייכע זאך, און במילא זאגט רבא דער פאטענט איז נישט קיין פאטענט. אלא אמר רבא זאגט רבא איך וועל דיר געבן א צווייטע פאטענט, ליזיל חד מינייהו ליקרב ליה ולישאול מיניה דוכתא. זאגט רבא, זאל איינער פון די בני המבוי ווערן נאנט מיטן גוי ווערן זיין חבר, און נאכדעם וואס ער ווערט פריינטליך מיט אים, זאל ער בארגן פון אים א פלאץ אין זיין חצר, דער גוי האט זיך דא א חצר פאר זיך, מען רעדט דאך דא אפאר חצרות ארום א מבוי, דער גוי האט דא א חצר, נאכדעם וואס איינער ווערט נאנט צו אים, זאל ער בארגן פון אים איין שטח'ל דארט אין זיין חצר, ולינח ביה מידי. און דער איד וואס האט געבארגט פונעם גוי עפעס א קליינע שטח'ל, זאל דארט עפעס אריינלייגן איינע פון זיין זאכן, איינע פון זיין כלים, דהוה ליה כשכירו ולקיטו, ברגע וואס דער איד טוט דאס, איז ער אזוי ווי א איינגעשטעלטער ביים גוי, ווייל א שכירו איז טייטש איינער וואס איז איינגעשטעלט אויף א לענגערע צייט, לקיטו איז טייטש אויף א קערצערע צייט, איינער וואס איז איינגעשטעלט ביי איינעם צו קלויבן פון זיין פירות, אבער די נקודה דא איז אז ברגע וואס ער הייסט א איינגעשטעלטער פונעם גוי, איז כאילו ער וואוינט ביים גוי אין חצר, און ברגע וואס ער וואוינט ביים גוי אין חצר, הייסט עס שוין אינגאנצן נישט כאילו ס'איז א גוי'אישע חצר, נאר ס'איז א אידישע חצר, און דעמאלטס קען מען שוין מאכן אן עירוב, א געהעריגע עירוב, פארוואס ווייל דער גוי שטערט שוין נישט, ואמר רב יהודה אמר שמואל, אפילו שכירו ואפילו לקיטו נותן עירובו ודיו, אזוי ווי מען זעט טאקע א מימרא פון רב יהודה אמר שמואל, אז אפילו ווען א איד איז א שכיר אדער א לקיט איז א איינגעשטעלטער ביים גוי, קען מען שוין מאכן אן עירוב דא, ס'הייסט שוין נישט אזוי ווי די רשות פון גוי, ס'הייסט שוין כאילו א איד וואוינט דא, ובמילא דאס איז א גלייכע פאטענט ווי אזוי מען קען דא פאררעכטן דעם מבוי. זאגט יעצט די גמרא, אמר ליה אביי לרב יוסף, האט אביי געפרעגט פון רב יוסף, היו שם חמשה שכירו וחמשה לקיטו מהו, פרעגט ער אים אזוי, נאכדעם וואס דו שטעלסט אוועק דא אז ווען א איד האט דא עפעס א חלק דא ביים גוי אין חצר איז כאילו ער וואוינט דארט, און במילא איז די שאלה וואס איז טאקע ווען א גוי האט פינף צו צען אידישע איינגעשטעלטע ארבעטער וואס ארבעטן ביי אים, און זיי ארבעטן ביי אים אין חצר פשט כאילו זיי וואוינען ביי אים אין חצר, יעצט וויל מען מאכן דארט ביים מבוי וויל מען מאכן א שיתופי מבואות, און די שאלה דא איז צו מען דארף אלע פינף צו אלע צען זאל האבן דא א חלק צו איינער אליין איז גענוג, וואס זענען ביידע צדדים, איין צד קען מען זאגן אז איין איד אליין איז גענוג, פארוואס? ווייל בעצם די גוי וואוינט דא, אז ס'וואוינט דא א איד וואס דרייט זיך דא, איינס צו צוויי צו דריי צו פיר נישט קיין חילוק וויפיל וואוינען, יעצט קען מען שוין מאכן שיתופי מבואות מיטן גוי צוזאמען, ווייל שכירו ולקיטו העלפט אויף דעם, און במילא איין איד דארף זיך סך הכל אנרופן דא און צוהעלפן דעם מצב, אדער קען מען זאגן ניין, יעדע איד וואס וואוינט דא איז כאילו נאך א איד וואוינט אין חצר, נאך א איד וואוינט ארום ארום דעם מבוי, און ממילא אז נאך א איד וואוינט דא דארף מען אלע אידן זאלן האבן דא א חלק אין שיתופי מבואות, ווייל אונז ווייס מען דאך טאמער עס איז דא דא אפאר אידן וואס וואוינען ארום א מבוי און איינער וויל זיך נישט משתף זיין מאכט ער קאליע פאר יעדעם, איז די זעלבע שאלה דא, אמר ליה, ענטפערט רב יוסף צו אביי, אם אמרו שכירו ולקיטו להקל, יאמרו שכירו ולקיטו להחמיר, וואס טייטש שכירו ולקיטו איז סך הכל א קולא, מ'איז מיקל מ'זאגט אז אפילו בדרך כלל קען מען נישט מאכן קיין שיתופי מבואות מיט א גוי, טאמער ס'וואוינט א איד ביי אים, טאמער איז דא א איינגעשטעלטע איד ביי אים, דעמאלטס קען מען יא, אבער דער שכירו ולקיטו איז אוודאי נישט קיין חומרא אז טאמער איז דא מער ווי איינס איז עס שוין מעכב, און ממילא זאגט רב יוסף אפילו ס'וואוינט דארט אפאר אידן, איינער אליין איז גענוג צו מתקן זיין די גאנצע מבוי. זאגט די גמרא ווייטער, גופא, מ'האמיר יעצט געזען אמר רב יהודה אמר שמואל, אפילו שכירו ואפילו לקיטו, נותן עירובו ודיו, אז טאמער א גוי וואוינט ארום א חצר אדער ארום א מבוי, איז ברגע עס איז דא א שכירו ולקיטו א איינגעשטעלטע איד, איז דאס א גוטע פאטענט יעצט קען מען שוין מאכן אן עירוב. אמר ר' נחמן, ר' נחמן האט געהערט די מימרא פון ר' יהודה אמר שמואל, האט ער געזאגט כמה מעליא הא שמעתא, דאס איז א גוטע מימרא, ס'איז א שיינע מימרא, ס'איז א גלייכע זאך. אמר ר' יהודה אמר שמואל, ברענגט יעצט די גמרא נאך א מימרא פון ר' יהודה אמר שמואל, זאגט ר' יהודה אמר שמואל אזוי, ס'האט נישט קיין שייכות צו די פריערדיגע מימרא, זאגט ער שתה רביעית יין אל יורה, טאמער איינער טרינקט א רביעית וויין טאר ער נישט פסק'נען, פארוואס? ווייל זיין קאפ איז נישט אויפן פלאץ און במילא קען מען אזוי נישט פסק'נען. אמר ר' נחמן, ווען ר' נחמן האט געהערט די מימרא פון ר' יהודה אמר שמואל, האט ער געזאגט לא מעליא הא שמעתא, די הלכה איז נישט קיין גלייכע הלכה, ווייל פארקערט, דהא אנא, כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא, ביי מיר, ווי לאנג איך טרינק נישט קיין רביעית וויין, לא צילא דעתאי, איז פארקערט מיין קאפ נישט ריכטיג, נישט ריכטיג אויפן פלאץ איך קען הערשט נאר פסק'נען נאכדעם וואס איך טרינק א גלעזל וויין, נאר נאכדעם הייב איך אן טראכטן גראד, וואס טייטש ר' נחמן האט אויף איין מימרא געזאגט ס'געפעלט מיר יא, און אויף די אנדערע מימרא האט ער געזאגט ס'געפעלט מיר נישט, אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו ר' נחמן, נישט לגבי די עצם דינים, וואס ר' נחמן זאגט דאס יא דאס נישט, אויף דעם האט זיך רבא נישט געשטעלט, אבער רבא שטעלט זיך אויף דעם וואס ר' נחמן זאגט דאס געפעלט מיר דאס געפעלט מיר נישט, וואסערע מין שפראך איז דאס, זאגט ער מאי טעמא אמר מר הכי וואס רעדסטו אזוי, הא אמר רבי אחא בר חנינא, רבי אחא בר חנינא האט דאך געזאגט מאי דכתיב אויף דאס וואס שטייט אין פסוק אין משלי, ורועה זונות יאבד הון, דרשנ'ט מען זונות כאילו ס'שטייט זו נאה, כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, איינער וואס זאגט אויף א הלכה דאס איז א גוטע הלכה דאס איז נישט קיין גוטע הלכה, מאבד הונה של תורה, איז ער מאבד די כבוד התורה, וואס טייטש ס'איז נישט קיין גלייכע זאך אזוי צו רעדן אויפן תורה אז דאס איז יא א גוטע הלכה דאס איז נישט קיין גוטע הלכה ס'איז אלעס תורה, אמר ליה האט ער טאקע געזאגט צו רבא, הדרי בי איך צי צוריק, כ'על מער אזוי נישט רעדן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבה בר רב הונא, האט רבה בר רב הונא געזאגט, שתוי אל יתפלל, איינער וואס איז אנגעטרינקען זאל נישט דאווענען, ואם התפלל תפילתו תפלה, טאמער האט אבער יא געדאווענט איז די תפילה א גוטע תפילה מען דארף נישט איבער דאווענען, דאס איז ווען איינער איז אנגעטרינקען, שיכור, שיכור איז נאך מער פון שתוי, שוין ממש א שיכור, אל יתפלל ער טאר נישט דאווענען, ואם התפלל טאמער האט יא געדאווענט, תפילתו תועבה, איז די תפילה נישט קיין תפילה און ער דארף איבער דאווענען, פרעגט אונז די גמרא היכי דמי שתוי,

און ר' מנשיא בר ירמיה מגיפתי זענען געגאנגען, און ווען זיי האבן זיך אפגעטיילט איינער פון צווייטן ס'טייטש איינער האט באגלייט דעם צווייטן פארן זיך געזעגענען, אמרי כל חד מינן לימא מילתא דלא שמיע לחבריה, איינער האט געזאגט פארן צווייטן, זאג עפעס א הלכה וואס כ'האב נאכנישט געהערט פון דיר, פארוואס, ווייל דאמר מרי בר רב הונא, לא יפטר אדם מחבירו מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו, אז ווען א מענטש געזעגנט זיך פונעם אנדערן, זאל ער זיך געזעגענען מיט א דבר הלכה, אזוי געדענקט מען אים, און ממילא זאגט איינער פארן צווייטן זאג מיר עפעס א דבר הלכה, פתח חד ואמר, איינער האט געזאגט פארן צווייטן אזוי, היכי דמי שתוי, והיכי דמי שיכור טאקע די שאלה, וואס איז דאס א שתוי וואס איז דאס א שיכור, זאגט ער אזוי, שתוי, כל שיכול לדבר לפני המלך, איינער וואס איז אנגעטרונקען ס'טייטש ער קען נאך רעדן מיט א מלך, שיכור, כל שאינו יכול לדבר לפני המלך, א שיכור איז איינער וואס קען נישט רעדן מיט א מלך, מילא קודם ווייסט מען וואס איז די חילוק צווישן א שתוי און א שיכור, די שאלה וואס מען האט פריער געפרעגט, יעצט ברענגט די גמרא די אנדערע הלכה, ס'טייטש ביידע האבן זיך געזעגנט איינער פון צווייטן, איינער האט געזאגט די הלכה, און דער צווייטער האט געזאגט פתח אידך ואמר, המחזיק בנכסי הגר, איינער וואס האט געטראפן נכסי הגר, אונז ווייסט מען טאמער א גר גייט פון די וועלט און לאט איבער נכסים, זענען דאך זיינע נכסים הפקר האט נישט קיין יורשים און ממילא ווער ס'איז מחזיק אין דעם ערשט איז עס זיינס איז איינער וואס האט מחזיק געווען בנכסי הגר ער איז פלוצלינג רייך געווארן איז קען דאך שאטן עין הרע מענטשן וועלן זען דער מענטש איז רייך געווארן מה יעשה ויתקיימו בידו וואס קען דער מענטש טון אז די עין הרע זאל נישט שאטן זאגט ער יקח בהן ספר תורה זאל ער קויפן מיט דעם א ספר תורה מיט די געלט און ממילא די שכר פון דער מצוה פאסט אויף אויף זיין רכוש אז די עין הרע זאל נישט שאטן אמר רב ששת לייגט רב ששת צו אפילו בעל בנכסי אשתו, וואס טייטש אפילו א מאן אין די נכסים פון זיין פרוי האט חתונה געהאט און די פרוי האט אריינגעברענגט געלט און ער האט געמאכט געלט און וויל נישט די עין הרע זאל נישט שאטן, קען ער אויך אזוי טון ער זאל קויפן א ספר תורה און אזוי דאס וועט אויפפאסן אויף עין הרע. רבא אמר, רבא זאגט אפילו עבד עיסקא ורווח, נישט נאר איינער וואס האט חתונה געהאט, נאר סתם איינער האט געמאכט א גוטן ביזנעס און געמאכט געלט און ער וויל די געלט זאל בלייבן ביי אים, זאל נישט שאטן עין הרע, זאל אויך קויפן א תורה. רב פפא אמר, רב פפא זאגט, אפילו מצא מציאה, אפילו איינער טרעפט סתם אזוי א מציאה איז אויך דא די סגולה ער זאל קויפן א תורה די עין הרע זאל נישט שאטן, און די מפרשים זענען מסביר אז דאס גייט בהדרגה, ס'טייטש די ערשטע דרגה איז איינער וואס איז מחזיק בנכסי הגר, יעדער איינער ווייסט יעדער האלט מיט וואס איז דא געווען, יעדער האט געהאט אן אויג אויף די נכסי הגר, און יעדער ווייסט ממילא קלאר אז דא דא אסאך עין הרע'ס אסאך מענטשן קוקן צו, דאס איז די ערשטע דרגה, שפעטער איינער וואס האט חתונה מיט א פרוי נישט יעדער ווייסט פונקט וואס די פרוי האט געהאט וואס נישט די משפחה ווייסט שפעטער איז דא נאך א גרעסערע דרגה איינער וואס מאכט א עסק א גוטן ביזנעס וואס נאך ווייניגער מענטשן ווייסן און שפעטער איז דא נאך א גרעסערע מדריגה איינער וואס טרעפט א מציאה וואס כמעט קיינער ווייסט נישט פון דעסטוועגן אז איינער וויל אויפפאסן אויף זיין פארמעגן זאל ער קויפן א ספר תורה זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק אפילו כתב בהו תפילין, ס'דארף נישט זיין דווקא א תורה, נאר אפילו קויפן תפילין, יעדע דבר מצוה וואס א מענטש טוט מיט די געלט, קען די זכות מגין זיין אז דאס געלט זאל בלייבן ביי אים, זאגט די גמרא ואמר רב חנין ואיתימא רב חנינא מאי קרא, פון וועלכע פסוק קען מען דאס אראפלערנען, דכתיב וואס שטייט אין פסוק, וידר ישראל נדר, די פסוק זאגט דארט ווייטער וידר ישראל נדר לה' ויאמר, אם נתן תתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם, אז אידן וועלן מקדיש זיין דאס גאנצע שלל, די גאנצע רויב פון די שטאט, טאמער, דער רבונו של עולם כביכול וועט זיי געבן די שטאט אין די האנט אריין, ווען אידן האבן געהאלטן דארט מלחמה מיט ערד, על כל פנים, זעהט מען דא, אז ווען א מענטש נעמט זיך אונטער צו טון א דבר מצוה מיט א פארמעגן, העלפט דער רבונו של עולם, און במילא דא ביי אונז אויכעט. זאגט די גמרא ווייטער אמר רמי בר אבא, האט רמי בר אבא געזאגט, דרך מיל ושינה כל שהוא, מפיגין את היין, וואס טייטש טאמער איינער איז אנגעטרינקען, מ'האמיר געזעהן טאמער איינער איז אנגעטרינקען טאר ער דאך נישט דאווענען, און ער וויל זיך שטעלן דאווענען, איז דא צוויי פאטענטן וויאזוי ער קען ניכטער ווערן, אדער ער גייט א דרך מיל, ער גייט א מיל צופיס, דאס העלפט אז די וויין זאל אויסוועפן, זאל ניכטער ווערן, און די צווייטע פאטענט איז א שינה כל שהוא א מענטש לייגט זיך שלאפן אפילו אביסל, העלפט אויך אז די וויין זאל אויסוועפן. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, לא שנו אלא ששתה כדי רביעית, דאס איז נאר ווען איינער האט געטרינקען א רביעית, אבל שתה יותר מרביעית, איינער וואס טרינקט מער ווי א רביעית, איז כל שכן שדרך טורדתו ושינה משכרתו, דארט ווערט נאר ערגער, טאמער איינער טרינקט זיך שטארק אן, און נאכדעם גייט ער א מיל, העלפט עס נישט גארנישט, נישט נאר ס'העלפט נישט ס'מאכט נאך ערגער, מ'ווערט נאך מער שיכור, און איינער וואס שלאפט ווערט נאך מער צודרייט, און ממילא די אלע פאטענטן וואס מ'האט יעצט געזען א דרך מיל און א שינה כל שהוא, דאס איז נאר ביז א רביעית. זאגט די גמרא, ודרך מיל מפיגה היין, איז דען אזוי אז ווען מען גייט א מיל וועפט עס אויס די וויין? והתניא, כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי, מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור, ס'איז געווען א מעשה רבן גמליאל האט געריטן אויף אן אייזל, והיה מהלך מעכו לכזיב, און ער איז געגאנגען פון עכו צום שטאט כזיב, והיה רבי אילעאי מהלך אחריו און רבי אילעאי איז געגאנגען מיט אים, מצא גלוסקין בדרך, אויפן וועג האבן זיי געטראפן אזעלכע ברויט איז געלעגן אויפן זייט פון וועג, אמר לו, האט. ר' גמליאל געזאגט צו רבי אילעאי, אילעאי, טול גלוסקין מן הדרך, נעם די גלוסקין די ברויט נעם עס צו זיך נעם עס פון וועג, שוין, גייען זיי ווייטער, מצאו נכרי אחד, האבן זיי געטראפן דארט עפעס א גוי, אמר לו, האט רבן גמליאל זיך אנגערופן צום גוי, מבגאי, טול גלוסקין הללו מאילעאי, דאס טייטש מבגאי איז געווען די נאמען פון גוי, האט זיך אנגערופן צום גוי, מבגאי, דו גוי, נעם די ברויט פון אילעאי, נטפל לו רבי אילעאי, רבי אילעאי האט זיך צוגעטשעפעט צום גוי, אמר לו, האט ער געזאגט פארן גוי, מהיכן אתה, פון וואו ביסטו? אמר לו, דער גוי האט געזאגט צו רבי אילעאי, מעיירות של בורגנין, פון עפעס די שטעט פון די בורגנין, זיי האבן געזען בורגנין אזעלכע געצעלטן. שוין, ומה שמך? פרעגט ער דעם גוי, וואס איז דיין נאמען? ענטפערט דער גוי, מבגאי שמני, כ'הייס מבגאי. זאגט רבי אילעאי, כלום הכירך רבן גמליאל מעולם? רבן גמליאל האט דיך אמאל געקענט? פון וואו האט רבן גמליאל געוואוסט דיין נאמען? אמר לו, זאגט דער גוי לאו, איך האב נישט קיין אהנונג, רבן גמליאל האט מיר קיינמאל נישט געקענט, איך קען איהם נישט. איז באותה שעה, זאגט די גמרא, דעמאלטס, יענע מינוט וואס מ'האט געזען רבן גמליאל האט גערופן דעם גוי ביים נאמען אן דעם וואס ער האט קיינמאל גערעדט מיט אים, למדנו שכיוון רבן גמליאל ברוח הקודש, קודם האבן מיר געזען אז רבן גמליאל האט רוח הקודש פון דעם וואס ער האט געוואוסט זיין נאמען, איז שלושה דברים למדנו באותה שעה נאך דריי זאכן האבן מיר זיך געלערנט פון די התנהגות דא פון די מעשה דא מיט רבן גמליאל, די ערשטע זאך וואס מ'האט געזען דא, וואס מ'האט זיך געלערנט דא, איז למדנו שאין מעבירין על האוכלין, אז מ'טאר נישט אריבערגיין עסן, מ'זעט עסן זיצט אויף די ערד, זיצט אין א מקום בזוי, אין א פלאץ וואס האט א בזיון, דארף מען עס אוועק נעמען פון דארט, און פאר דעם טאקע האט רבן גמליאל געהייסן רבי אילעאי אוועק נעמען די ברויט פון דארט, נעמען די ברויט. די צווייטע זאך וואס מען האט זיך געלערנט ולמדנו, שהולכין אחרי רוב עוברי דרכים, אז דער ברויט בעצם פארוואס האט רבן גמליאל נישט געהייסן רבי אילעאי זאל דאס עסן, ווייל היות וואס רוב מענטשן גייען דא וועג זענען גוים, ממילא דארף מען תולה זיין אז דער ברויט איז פת עכו"ם, פאר דעם האט מען עס נישט געטארט עסן, זעהן מיר אז מען דארף גיין לויטן רוב, רוב עוברי דרכים זענען גוים, טאר מען דאס נישט עסן. די דריטע זאך וואס מען האט זיך געלערנט ולמדנו, שחמצו של נכרי אחר הפסח מותר בהנאה, די מעשה איז געווען גראד נאך פסח, און ממילא די ברויט איז געווען זיכער ביי א גוי משך די גאנצע פסח, און זעהן מיר פון דעם אז אפילו א דבר חמץ אזוי ווי ברויט וואס זיצט ביים גוי א גאנץ פסח הייסט עס נישט חמץ שעבר עליו הפסח, א איד מעג הנאה האבן פון דעם, און פאר דעם טאקע האט רבן גמליאל געלאזט ר' אילעאי געבן די ברויט צום מבגאי, וואס בעצם העט ער דאך האבן פון דעם א טובת הנאה, העט אים געבן די ברויט, שפעטער דער גוי העט אים דארפן מכיר טובה זיין, פון דעסט וועגן איז עס מותר בהנאה און פאר דעם האט ער אים עס געלאזט אים געבן. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא פארציילט ווייטער די מעשה דא, זאגט די גמרא כיוון שהגיע לכזיב, רבן גמליאל איז אנגעקומען צום שטאט כזיב, בא אחד לישאל על נדרו, איז געקומען א איד דארט צו רבן גמליאל זאל אים מבטל נדר זיין ער האט געמאכט א נדר, ער האט געוואלט התרת נדרים, אמר האט רבן גמליאל געזאגט לזה שעמו, צו רבי אילעאי, וואס רבי אילעאי געווען מיט אים, כלום שתינו רביעית יין האיטלקי, האבן מיר אונז געטרינקען א רביעית פון די איטאלקישע וויין אויפן וועג, אמר לו, האט רבי אילעאי געזאגט הן, יא, מ'האט געטרינקען, האט רבן גמליאל געזאגט, אם כן, יטייל אחרינו עד שיפיג יינינו, מוז דער איד נאכגיין מיט אונז, זענען מיר גייען שפאצירן, ביז דער וויין העט פארניכטעט ווערן, ס'העט אויסוועפן, און נאכדעם, נאכדעם וואס מ'העט שפאצירן און דער וויין העט אויסוועפן, וועל איך קענען מתיר נדר זיין, און אזוי וטייל אחריהן שלושה מילין, און זענען זיי געגאנגען דארט דריי מיל, עד שהגיע לסולמא של צור ביז מען איז אנגעקומען דארט צו עפעס א געדרייטע וועג פון צור, כיוון שהגיע לסולמא דצור, ירד רבן גמליאל מן החמור, מען איז אנגעקומען דארט רבן גמליאל אראפ פון די חמור, ונתעטף, ער האט זיך ארומגעוויקלט מיטן טלית, וישב און ער האט זיך אוועקגעזעצט, והתיר לו נדרו, און ער האט מתיר נדר געווען. זאגט די גמרא והרבה דברים למדנו באותו שעה, און אסאך זאכן קען מען זיך לערנען פון די מעשים וואס רבן גמליאל האט דארט געטון. די ערשטע זאך איז למדנו שרביעית יין האיטלקי משכר, אז א רביעית וויין פון די יין האיטלקי מאכט טאקע שיכור, סטייטש רבן גמליאל האט זיך נישט געלאזט פסק'ענען, ער האט נישט געוואלט מתיר נדר זיין, ווי לאנג ער איז געווען ביי השפעה פונעם וויין, ער האט געוואלט קודם זאל פארניכטעט ווערן. די צווייטע זאך וואס מען האט געלערנט פון די מעשה ולמדנו ששיכור אל יורה, אז א שיכור טאר נישט פסק'נען, פארדעם טאקע האט רבן גמליאל געדארפט גיין שפאצירן פארדעם, געדארפט גיין רייטן אויפן חמור דארט דריי מיל. די דריטע זאך וואס מען האט געלערנט ולמדנו שדרך מפיגה את היין, אז טאקע שפאצירן גיין אויפן וועג העלפט אז וויין זאל אויסוועפן. די פערטע זאך וואס מען האט געלערנט ולמדנו שאין מפירין נדרים, לא רכוב ולא מהלך ולא עומד אלא יושב, אז מען מעג נאר מתיר נדר זיין ווען מען זיצט, נישט ווען מען רייט, נישט ווען מען גייט, נישט ווען מען שטייט, פון דעם וואס מען זעט אז רבן גמליאל האט זיך אוועק געזעצט, על כל פנים, נאכדעם וואס מען זעט דא די גאנצע מעשה פון רבן גמליאל, פרעגט די גמרא קתני מיהת שלושה מילין, זעט מען דאך דא מען דארף דריי מיל כדי וויין זאל אויסוועפן נישט איין מיל אזוי ווי מען האט פריערט געזאגט, זאגט די גמרא ניין, דאס קען זיין דא איז אנדערש ווייל שאני יין האיטאלקי דמשכר טפי יין האיטאלקי פון איטאליע איז מער משכר ווי געהעריגע וויין, מילא קען זיין פון געהעריגע וויין א רביעית געהעריגע וויין איז גענוג אז מ'שפאצירט א מיל, דא יין איטאלקי דארף מען שפאצירן דרײַ מיל, פרעגט די גמרא, אבער והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא ששתה רביעית, אבל שתה יותר מרביעית כל שכן דרך טורדתו ושינה משכרתו, ס'טייטש אזוי, ביי געהעריגע וויין האט מען דאך געזען אז די גאנצע פאטענט פון גיין א מיל די גאנצע פאטענט פון שלאפן דאס העלפט נאר ווען מען טרינקט א רביעית, אז מען טרינקט מער ווי א רביעית דאס איז שוין צו שטארק, העלפט נישט די פאטענטן, און מילא וואס זאגסטו מיר דא אז די יין איטאלקי איז שטערקער פון געהעריגע וויין, טאמער ס'איז שטערקער פון געהעריגע וויין העלפט נישט קיין פאטענטן און מילא וואס האט געהאלפן די פאטענט פון גיין שפאצירן, ענטפערט די גמרא, רכוב שאני, ס'איז אנדערש ווען מען רייט אויף א חמור צו ווען מען גייט צופיס, אז מען גייט צופיס איז אוודאי העלפט נישט גארנישט, ס'העלפט נישט ווען מען טרינקט מער ווי א רביעית, אבער טאמער מען רייט אויף א חמור, מען רייט אויף עפעס נישט מען גייט, דעמאלטס איז אנדערש, דעמאלטס קען יא העלפן דאס רייטן אפילו ווען מען טרינקט מער ווי א רביעית, און מילא טאקע די יין האיטאלקי איז שטערקער פון געהעריגע וויין, אבער ס'העלפט ווייל ער האט נישט געגאנגען ער האט געריטן און מילא רייטן איז אנדערש, זאגט די גמרא השתא דאתית להכי, לרמי בר אבא נמי לא קשיא רכוב שאני, ס'טייטש אויף די פריערדיגע קשיא וואס מ'האט געפרעגט אז לכאורה וואס איז די חילוק איין מיל און דריי מיל, אונז האב מיר דאך געזען א מימרא איין מיל, דא זעט מען רבן גמליאל געגאנגען דריי מיל, האסטו מיר געפרעגט א סתירה, דו זאגסט איינס דא זעט מען דריי, יעצט קען מען ענטפערן אז אוודאי יין איטאלקי איז נישט שטערקער פון געהעריגע וויין, איי פארוואס האט רבן גמליאל געדארפט גיין דרײַ מייל? ווייל דרײַ מייל איז ווען מען רייט, ווען מען רייט דארף מען גיין דרײַ מייל, ווען מען גייט צופיס איז איין מייל אויך גענוג. זאגט יעצט די גמרא, אויף די אנדערע זאך וואס מען האט געזען דא, אז מען דארף זיצן ווען מען איז מתיר נדרים, פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי, והאמר רב נחמן מפירין נדרים בין מהלך בין עומד ובין רכוב, אז מען קען יא מתיר נדר זיין און מפר נדר זיין, סיי ווען מען שטייט סיי ווען מען גייט, און לאו דווקא ווען מען זיצט אויף איין פלאץ, זאגט די גמרא תנאי, ס'א מחלוקת תנאים, דאיכא למאן דאמר פותחין בחרטה, ואיכא למאן דאמר אין פותחין בחרטה, ס'א מחלוקת, ווען איינער איז מתיר נדר ווען א חכם איז מתיר נדר, צו פותחין בחרטה צו נישט, פותחין בחרטה איז טייטש, צו מען דארף דא טרעפן א פתח פאר חרטה פאר דעם מענטש, אז שוין א מענטש מאכט א נדר, און ער קומט צום חכם, איז דא א מאן דאמר וואס זאגט פותחין בחרטה, דער חכם דארף זיך זעצן מיט אים, און טרעפן א סיבה, א גוטע סיבה פארוואס ער וויל מער נישט די נדר, ער דארף אים פרעגן, וואס איז געווען די סיבה וואס דו האסט געמאכט די נדר, ווען דו וואלסט געוואוסט אזוי און אזוי וואלסטו נאך אלץ געמאכט די נדר? ניין? אה, קען מען יעצט מתיר נדר זיין. און במילא, טאמער טאקע מען דארף פותחין בחרטה מען דארף זיצן מיט די איד דא טרעפן א פתח לחרטה, איז אוודאי קען מען נישט שטיין, מען קען נישט גיין, מען קען נישט רייטן, דארף זיצן מיט ישוב הדעת. מה שאין כן לויט דער מאן דאמר אז אין פותחין בחרטה אז די חכם דארף זיך נישט אריינמישן, נאר אז מען קומט צו אים מיט א נדר קען ער גראד מתיר נדר זיין, אויב אזוי, נישט קיין חילוק צו ער גייט צו ער שטייט צו ער רייט, קען מען אזוי אויך מתיר נדר זיין. זאגט די גמרא, דאמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן, מאי פתח ליה רבן גמליאל לההוא גברא, פון וואו זעהן מיר טאקע אז רבן גמליאל האט געהאלטן אז פותחין בחרטה און דערפאר טאקע האט ער זיך אוועק געזעצט, וואסערע חרטה איז דא געווען, וואס האט ער געזאגט פאר דעם איד? זאגט די גמרא, ער האט געזאגט דעם פסוק, שטייט אין פסוק אין משלי, יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא, וואס מען דרש'נט די פסוק, כל הבוטה, איינער וואס איז זיך מבטא ער ניצט דאס מויל, ער זאגט א נדר ראוי לדוקרו בחרב איז ראוי בעצם טאמער ער האלט נישט די נדר מען זאל אים שטעכן מיט א שפיז מיט א שווערד אלא שלשון חכמים מרפא נאר וואס דען טאמער ער קומט מתיר נדר זיין קען דאס העלפן אז ער זאל טאקע נישט עובר זיין אויפן נדר על כל פנים דאס איז די דרשה וואס רבן גמליאל האט געזאגט פאר דעם איד האט ער געפרעגט פאר דעם איד האסט געמאכט א נדר האסטו דען געוואוסט אז די הארבקייט פון די נדר אז טאמער דו וועסט עובר זיין אויף די נדר ביסטו ראוי מען זאל דיך שטעכן מיט א שווערד האט דער איד אוודאי געזאגט ניין, און פאר דעם על סמך די פותחין בחרטה על סמך די חרטה האט רבן גמליאל מתיר נדר געווען פאר דעם איד. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען איינע פון די זאכן וואס מ'האט זיך אויסגעלערנט דא פון רבן גמליאל אמר מר ואין מעבירין על האוכלין אז מ'טאר נישט סתם איבערלאזן עסן ווייל ס'איז א בזיון פארן מאכל נאר מ'זעט א מאכל אויפן וועג דארף מען עס אפנעמען. זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי לא שנו אלא בדורות הראשונים דאס איז נאר אנפאנג די ערשטע דורות שאין בנות ישראל פרוצות בכשפים אז די בנות ישראל זענען נישט געווען פרוץ מיט כשפים אבל בדורות אחרונים שבנות ישראל פרוצות בכשפים, אבער שפעטערע דורות וואס ליידער בנות ישראל זענען געווען פרוצות מיט כשפים זיי האבן געמאכט כשפים, מעבירין איז אוואדע דארף מען איבערלאזן עסן, פארוואס ווייל די אידן די בנות ישראל האבן געמאכט אזעלכע כישוף מיט די ברויט אז ווער עס כאפט אן די ברויט זאל זיי עפעס שאטן, און ממילא טאר מען טאקע נישט אנכאפן גארנישט וואס מען טרעפט אויפן וועג, זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שלימין מעבירין, פתיתין אין מעבירין, אז די גאנצע כשפים איז נאר דא א חשש ביי גאנצע ברויט, אבער שטיקלעך ברויט רעפטליך ברויט אויף דעם האט מען נישט געמאכט קיין כישוף, ממילא אז מען זעט רעפטליך ברויט אויפן וועג דארף מען עס אוודאי יא אפנעמען, זאגט די גמרא אמר ליה רב אסי לרב אשי, ואפתיתין לא עבדן, אזוי, כישוף מאכט מען נישט מיט קיין רעפטליך ברויט נאר מיט גאנצע ברויט, והא כתיב שטייט דאך אין פסוק, די נביא זאגט אין יחזקאל, ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם, אז דער רבונו של עולם כביכול זאגט אז עטס האטס מיר מחלל געווען, וואס טייטש די מענטשן האבן געמאכט כישוף, האט עטס מיר מחלל געווען, אויף אזעלכע הויפענעס פון שעורים און פתותי לחם, דאס איז רעפטליך ברויט איז משמע אז מען האט יא געמאכט כישוף מיט רעפטליך ברויט אויך, זאגט די גמרא ניין, דשקלי באגרייהו, וואס טייטש די מכשפות, האבן גענומען שכר אפאר רעפטליך ברויט, מען האט זיי געגעבן אפאר רעפטליך ברויט שכר, און פאר דעם האבן זיי מחלל געווען די נאמען פון רבונו של עולם כביכול, און זיי האבן געמאכט כישוף, אבער נישט פשט זיי האבן געמאכט כישוף אויף די רעפטליך ברויט, און ממילא איז אוודאי דער דין אז רעפטליך ברויט טאר מען נישט איבערלאזן אויפן וועג, נאר אויף גאנצע ברויט האט מען געזאגט אז בנות ישראל פרוצות בכשפים און מען טאר דאס נישט צורירן נאר מעבירין מען דארף עס איבערלאזן אויפן פלאץ.